טייערע ברידער, ערב שבת חנוכה, און אונז שטעלן זיך אויף די זוהר וואס אונז האבן געלערנט שוין פאריאר, ס'איז אלעמאל דא מער אויסצופרעסן, אזוי ווי א, אזוי ווי א אויל, א איילבירט וואס מען פרעסט ארויס, די גאנצע נס פון חנוכה איז געווען אז מען האט געקענט אויספרעסן פון איין פך אחד של שמן, אכט טעג זאל ברענען דאס איז אוודאי א רמז אויף דברי התורה כל זמן שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בהם טעם, און די עיקר סיבה פארוואס איז כל זמן שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בהם טעם איז טאקע וועגן דעם ווייל די תורה ווערט מתפרש פאר א מענטש לויט ווי ער איז, לויט ווי ס'גייט אדורך נאך א יאר, נאך א צייט, ס'איז דא א גאנצע יאר פון פירושים אויף די תורה, ס'איז דא א גאנצע נייע מצב, א נייע תקופה אין לעבן, א נייע מאורע אין די וועלט, וואס ווערט אן אספקלריא, ס'ווערט א שפיגל, ס'ווערט א גלאז. א גלעזער וואס דורך דעם זעט מען די תורה אסאך מאל טראכט מען כאילו לכאורה וואלט בעסער געווען שאד אז מ'קען נישט לערנען כל התורה כולה על רגל אחת שאד אז מ'האט נישט איך ווייס אסאך מאל זאגט מען אזעלכע דרשות פאר בחורים אין די יונגע יארן קען מען אריינכאפן אלעס צו לערנען דאס איז זיכער אמת אז ס'דא מעלות אין דעם אבער מצד שני, די עצם דעם וואס ס'נעמט צייט, כ'האב אסאך אסאך זאכן וואס כ'וואלט געוואלט לערנען, כ'וואלט געוואלט לערנען כל התורה כולה אין איין נאכט, יא, אין איין איין מאל, עס זאל שוין זיין א קלארקייט און מ'וועט קענען גיין ווייטער. דערווייל, דערווייל נעמט עס אסאך צייט, אסאך צייט, א מענטש הייבט אן, כ'מיין, ס'וויל לערנען א מסכתא, וויל לערנען ש"ס, וויל לערנען עפעס א נושא, און הייבט אן, און ער לאזט עס אפ, און ער קומט צוריק דערצו, און אזוי ווייטער, אזוי יעדע איינער וואס האט אמאל פרובירט עפעס צו לערנען ווייסט אז אזוי זעט עס אויס על פי רוב. און אסאך מאל פילט מען אז דאס קומט מתוך עצלות, ס'קומט, ווען איך וואלט געווען א גרעסערע מתמיד וואלט איך שוין לאנג געענדיגט אלעס. און ס'קען זיין, ס'קען זיין אז ס'דא גרעסערע מתמידים וואס האבן שוין לאנג געענדיגט אלעס, מענטשן וואס האבן מער דעדיקעישאן, וואס שטייען אויף יעדן טאג און זיי פשוט ממשיך. ס'קען אויך זיין אז ס'איז א חסרון. ווייל צו לערנען שנעל, אסאך מאל לערנט מען ס'איז דא א גאנצע שמועס וועגן לערנען בעיון, לערנען בקיאות, יא. לערנען שנעל, אונז רעדן דאך דא אלס מצד לערנען בעיון, יא. מצד די הבנה פון די זאך. לערנען שנעל איז נישט נאר אזוי ווי א טעקניש, טעכניש היכי תמצא. כ'האב שוין געלערנט אלעס, אקעי, ס'איז א שאד ס'נעמט מיך אסאך צייט, כ'דארף איבערלערנען נאכאמאל. ביז איך מוז זיך וואס מעמיק זיין די עצם דאס וואס נעמט צייט אנדערע ווערטער אז ס'גייט אדורך א תקופה אין לעבן אז ס'גייט אדורך מען ווערט אביסל עלטער מען ווערט קלוגער אדער נארישער עפעס געשעהט עפעס ווערט מען איז דאס איז אליינס א גרויסע מעלה דאס וואס מען ענדיגט נישט מען לערנט לעצטע וואך לעצטע יאר איז געווען פרשת מקץ האט מען געלערנט אביסל די וואך פרשת מקץ מען לערנט נאך אביסל לעצטע יאר איז געווען חנוכה מען האט געלערנט איין אספעקט פון חנוכה די יאר איז נאכאמאל חנוכה מען חזר'ט איבער און מען לערנט נאכאמאל נייע עספעקטס דאס איז נישט הלוואי וואלט געווען מען קען לערנען אלץ אויף איין מאל קען זיין אז מען וואלט געלערנט אלץ אויף איין מאל וואלט געפעלט די עצם דאס אז מען לערנט עס נישט אויף איין מאל מען לערנט עס דורך א גאנצע יאר און דורך א גאנצע יאר האט מען באקומען א גאנצע פערספעקטיוו א גאנצע נייע זאכן וואס זענען וויכטיג נייע זאכן וואס זענען נישט געווארן נישט וויכטיג ביי א מענטש און דאס אליינס גיבט אסאך צו. אנדערע ווערטער ס'איז נישט ס'איז נישט וואלט נישט געווען כדאי אז מען זאל איך ווייס מ'זאל קומען עפעס א מח מ'וועט אינסטאלן א נייע זיין א דזשיניעס מ'וועט קענען לערנען אלעס אויף איינמאל אמת ס'דא מענטשן וואס האבן די מעלה אבער זיי האבן אויך א חסרון מען פארדינט נישט אלעס פון דעם מ'פארדינט עפעס אבער מ'פארדינט נישט אינגאנצן עס איז גורם אפילו א געוויסע חסרון אז די לערנען די התחדשות די עמקות וואס מ'באקומט אין תורה קומט נישט מיט מיט די קענסט רופן מיט מעטשורעטי, אסאך מאל אזעלכע עילויים און אסאך מאל זענען זיי, וואקסן אויף און זיי וואקסן נישט ארויס קיינמאל פון די עיליות'שאפט, וואס טאקע וויבאלד זיי קענען זייער שנעל כאפן אלעס, זיי כאפט זייער אסאך זאכן אבער אן די די עצם פשוט די צייט, אן די בגרות, אן די מעטשורעטי וואס מ'וואלט געדארפט האבן דאס צו כאפן, און ס'בלייבט אלעמאל אביסל קינדעריש, אביסל ס'פעלט דאס. און אזוי איז אויכעט, איך טראכט אריין אביסל פון דעם לעצטנס מער. בהמשך צו וואס אונז האבן געלערנט אין די לעצטע וואכן, ס'איז זייער א וויכטיגע וויכטיגע נקודה, איך האב געוואלט לערנען מער די פאזיטיוו די חלק דערפון די לעצטע וואכן, וואס וואס עס ווערט יא וויכטיג אין א געוויסע אין א געוויסע בליק. אבער אונז זענען דא צוגעוואוינט צו געוויסע זייער הויכע מדריגות, טראכטן פון טראכטן פון גאט, איך ווייס, טראכטן פון אמת'דיגע וועגן פון רעדן העכער, איך דיינע וואס איז אמאל, די זוהר איז דאס, די זוהר, די זוהר וויל ברענגען יעדע פרשה אין די תורה, יעדע זאך וויל ער ברענגען צו די העכסטע בליק וואס איז נאר מעגליך, די העכסטע לעוול פון לעבן, די העכסטע סארט חיות וואס קען זיין, און די חסידישע ספרים אוודאי. און ס'איז ס'איז אוודאי אמת. ס'איז אוודאי אמת אז די מטרה פון אלעס, די די די עכטע סי, די נקודה איז, אונז זענען געבוירן געווארן אויף אויף לדעת את השם. אונז זענען געבוירן געווארן אויף אויף צו טאטשן עטערניטי, צו טאטשן נצחיות, צו טאטשן זאכן וואס זענען אינגאנצן ביאנד, אינגאנצן טרענסענדענט, אינגאנצן ביאנד אלעס וואס איז דא. אבער אויך די רגילות פון דעם, די רעדן פון דעם אזויפיל, די אריינגיין אין דעם אזויפיל, מאכט אביסל קאליע. אפשר בין איך אין עפעס א געוויסע סטעיזש פון דעם, אבער. טאר נישט פארגעסן, טאר נישט פארגעסן אז די ענינים וואס אונז טאטשן דא, די ענינים וואס אונז לערנען, באלאנגען נישט צו לערנען יעדן טאג. עס באלאנגט נישט, אוודאי באלאנגט עס יעדן טאג. אבער עס באלאנגט נישט פאר יעדע טאג. רוב מענטשן, רוב צייט, אינקלודינג, איך זאג ווייסט, אפשר איז דא עפעס צדיקים וואס זיי זיי לעבן די גאנצע טאג אויף די וועלט, אבער נארמאלע מענטשן, אפילו צדיקים, אפילו תלמידי חכמים, רוב צייט זענען זיי נישט אויף די וועלט, אין די וועלט פון נגלה, אין די וועלט פון. פון פרנסה אין די וועלט פון מטפל זיין אלעס וואס א מענטש איז מטפל אויף די וועלט דאס דאס איז וואס ווי מען איז רוב צייט און דאס איז דאס איז דאס איז די ערשטע זאך פון זיין א מענטש אז א מענטש האט נישט דאס איז דאך נישט קיין מענטש אלס א טאטע פון קינדער אלס א קינד פון א טאטע אז ער נעמט קער פון זיין שטוב ער נעמט קער פון זיינע חברים ער נעמט קער פון זיין שטאט וואטעווער זיין דזשאב איז וואטעווער זיין ראול איז און דארט קומט נישט אריין די די אלע העכערקייט, ס'קומט נישט אריין די אלע טרענסענדענס, און נישט נאר דעם, ווען מ'וויל עס אריינברענגען, דאן מאכט מען זייער קאליע, ס'מאכט קאליע פאר די וועלט. ס'איז די אלע זאכן וואס אונז רעדן וועגן, און ס'איז נישט קיין ווערטל, דאס דאס וואס איז דא, ווי מ'רופט עס שבתאות אדער איך ווייס וואס, ס'איז נישט קיין ווערטל דאס אז אין אלע חכמות הכי עמוקות איז דא א צד רע? ס'איז נישט קיין ווערטל, די ארבעה שנכנסו לפרדס, די די הציץ ונפגע, די הציץ וקיצץ בנטיעות, ס'איז א עכטע ריסק, נישט קיין וועג עס אוועקצומאכן, אונז זענען זייער זייער זייער נוטה, זייער אפשר טאקע ביי רוב מענטשן איז נישט, איך ווייס נישט, אבער אונז זענען זייער נוטה כאילו להקל אין דעם און זאגן נו, אף על פי כן, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, און ס'איז אלץ אמת, און אונז זענען זייער נוטה צו זאגן אז נו, כולי האי ואולי הלוואי וואלטן עס געווען. האב איך אלץ געטראכט יא הלוואי וואלטן עס געווען די וואס איך פארשטיי נישט עפעס א סוד מאכט אים זינדיג מאכט אים עפעס א מכשול קודם ביז דערווייל טוען זיי דאך פשוטע עבירות און פשוטע יצר הרע'ס און זיי האבן פשוטע פראבלעמען און עס איז אלץ אמת און הלוואי אזוי ווי די משל פון די בעל התניא מ'זאל אויסגיסן די גאנצע בריליאנטן פון די קעניג הלוואי עפעס אויפוועקן אויפוועקן דער בן המלך אלץ אלץ אמת אבער מ'קען נישט אינגאנצן פארגעסן די פלעינע פשט, מ'קען נישט אינגאנצן פארגעסן דברים אחי די פשט פשוט, פשט פשוט וואס איז אז מעשה מרכבה איז מעשה מרכבה כפשוטו, וואס אונז טוען איז מעשה מרכבה, ס'איז נישט, איך גלייב נישט די אלע תירוצים וואס זאגן עה ס'מיינט נישט דאס ס'מיינט עפעס העכער ס'מיינט נישט העכער, און אויב ס'מיינט העכער איך טו די העכערע זאך אויך, אונז טוען דאס. פון דעם רעדט מען, און פון דעם רעדט מען ווען מען זאגט אז ס'איז א סכנה, עס איז נישט פאר יעדע איינעם, ס'איז פאר ווער עס איז יא איז עס נאר אין די ריכטיגע צייט, און לאחר טהרה ו ו פרישות ו זהירות און אזוי ווייטער, נישט קיין ווערטל די אלע זאכן, ס'איז עפעס א סתם ס'איז בטל, ס'איז בטל מן העולם, ס'וואלט געווען שיין ווען ס'וואלט געווען אזוי אבער ס'איז נישט, און ווען איינער רואה עס אז ס'איז אז ס'ליד צו מ'דארף נישט רעדן פון, איך ווייס, פון גרויסע עבירות איז איין זאך, אבער בין אדם לחבירו איז נישט שווער צו זען אז סאך מענטשן וואס זיי נעמען זיך צו פנימיות, צו דביקות, צו עבודה פנימית, פארגעסן אז זיי האבן א שטוב מיט קינדער, פארגעסן אז זיי האבן חברים, פארגעסן אז זיי באלאנגען אין א שטאט, זעהסט יעדן טאג, ס'נישט קיין, נישט קיין דברים נעלמים, ס'נישט קיין זאכן וואס געשעהן אמאל ביי, ווי מ'זאגט, ס'איז אמאל געווען, שבתי צבי, ס'געשעהט נאך. און מ'זאגט, ס'איז געשעט מתוך א געוויסע יאר פון עס, קען דאך נישט זיין, ס'קען דאך נישט זיין אז א מענטש, דער רמבם לערנט דאך אין סוף הלכות חנוכה, דאס וואלט רעדן וועגן דעם. אה, גדול השלום שכל התורה כולה ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, יא. די מקובלים אלע נעמען אן אז ס'מיינט נר שבת, די קדושה פון נר שבת איז העכער פון די קדושה פון נר חנוכה. ביתו פון נר חנוכה אויך אמת אבער די פשוט פשט וואס אסאך אחרונים אסאך מפרשים זאגן קלאר אזוי אין די רמבם כ'מיין אז ס'איז לכל הדעות אמת פארשטיין טיפער די מובן פון די הלכה איז זיכער אזוי נר ביתו מיינט פשוט די הויז די סיבה פארוואס נר שבת איז עדיף איז דאך נישט ווייל לאמיר געדענקען כ'האב פארגעסן די פשוט פשט וואו כ'זאג שוין דאס וועל איך נישט זאגן די ארי הקדוש האט א גאנצע דרוש און שוין פאר אים און נאך אים איז מאריך אויף די ענין פון וואס איז די חילוק פון נר שבת און נר חנוכה. פארוואס נר שבת איז א גרעסערע מדריגה, מה שאין כן צד שני נר חנוכה האט עפעס א מעלה, וכו', דברים ידועים פאר ווער ס'לערנט. ס'דאך אבער נישט די פשט פון די גמרא, לאמיר געדענקען וואס די גמרא זאגט, רבא האט געזאגט נר ביתו, לאמיר שוין זאגן אז ס'מיינט יא נר שבת, נישט אינמיטן די וואך, ונר חנוכה, נר ביתו, נר שבת, עדיף, פארוואס? משום שלום ביתו, אוודאי על פי קבלה שלום ביתו מרמז אויף די יחוד, צו א העכערע סארט יחוד, אקעי. אבער וואס איז, אויף וואס איז די קבלה א פשט? פון וואס רעדט מען דא? ער זאגט אז די וועי מ'מאכט פרסומי ניסא, פרסומי ניסא איז אין לך דבר גדול מזה, ס'איז א זייער געוואלדיגע גרויסע זאך, מצוה חביבה עד מאוד פרסומי ניסא, ס'איז דוחה זייער אסאך זאכן, ס'איז זייער הייליג, ס'איז דוחה פאר תלמוד תורה, צו ליינען מגילה, ס'איז דוחה, כ'ווייס, און אזוי ווייטער.

און וואס איז אזוי ווי די גמרא זאגט גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה גדולה נר שבת נישט ווייל שבת איז הייליגער ווייל ס'איז נאך מער דביקות אזוי ווי מ'וואלט געלערנט און און ווען מען קוקט נאר אין די ארי הקדוש מ'פארשטייט נישט פון וואס ער רעדט ניין ס'איז הייליגער ווייל ס'איז שלום בית, ווייל ס'העלפט פאר א צווייטע איד אויך, ווי מען זאגט. א מצוה וואס העלפט, עס העלפט און מפרסם שם השם איז איין זאך, א מצוה וואס חוץ פון דעם, וואס די שבת איז אויך מפרסם שם השם, ס'איז זכר מעשה בראשית, אויך דא א ענין פון פרסום און עס האט, איך ווייס, עדות אויף מעשה בראשית. אבער ס'העלפט אויך נאך אידן, ס'איז א געשמאקע שבת סעודה, די ווייב האט הנאה, די קינדער האבן הנאה. דאס איז א העכערע גרעסערע מצוה, טאר נישט פארגעסן פון דעם. נישט יעדע זאך דארף מען זיין א שוואנץ און אז ס'שטייט נאר די הלכה ס'מיינט באופן פונקט אזוי אויב אויב ס'איז די הלכה אז נר ביתו עדיף משום שלום ביתו איז אויכעט אויב די די איד וויל זינגען כ'ווייס וואס דארט ביים ביים לעכט און זיין ווייב וויל ער זאל קומען צו איר איז דאך אויכעט עדיף משום שלום ביתו איז דאך קל וחומר ס'אפילו נישט קיין חיוב צו זינגען אדער עניטינג ס'איז דאך פשוט. און טיפער גערעדט, לאמיר נישט לאזן אזוי בעל בתי'ש, אבער טיפער גערעדט, וואס וואס דאס איז די אמת, דאס איז די אמת, אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך. די אר"י הקדוש איז מסביר פארוואס טאקע, ס'איז שווער כאילו א קשיא, אויב טאקע איז נר שבת א העכערע מדריגה פון נר חנוכה, איז דאך דורך אים, איז וואס איז פשט אז נר שבת טאר מען נוצן, ס'הייסט ס'איז געמאכט צו נוצן, יא, מ'איז משתמש לאורה, יא, מ'טאר נישט קורא זיין לאור הנר, פון חשש שמא יטה, אבער באופן כללי צו עסן א סעודה איז מען משתמש לאורה, מה שאין כן נר חנוכה איז מען נישט משתמש לאורה, וואס איז פשט? לכאורה ווי העכער דארף זיין מער אסור, מער הייליג, אזוי ווי די גמרא זאגט, כאילו עס האט צוטון מיט א קדושה, לויט איין מהלך אין די גמרא, פון קדושת נר חנוכה, קדושת שבת איז דאך העכער, קדושת נרות שבת זאל דארפן זיין העכער. זאגט די אריזל א תירוץ, ניין. ווייל די העכערע אור האט א תכונה אז ס'ווערט נישט פארלוירן ווען רופט זיך חיצונים. און די העכערע מדריגה דארף נישט מורא האבן פון די חיצונים ממילא קען מען עס פשוט נוצן. מה שאין כן די חנוכה וואס איז די אור גייט אראפ אין א נידעריגער מדריגה דארט איז דא אחיזת החיצונים דארף מען נזהר זיין נישט זיך משתמש זיין. וואס וואס מיינט עס לויט ווי אונז רעדן יעצט? וואס ס'מיינט איז. די העכסטע אור איז דאָרט וואָס יעדער איינער קען הנאה האָבן דערפון. אין אַנדערע ווערטער, פאַרוואָס איז עס די העכסטע אור? טאַקע ווייל מיר רופן עס כּאילו, עס איז ווייניקער מתלבש, וואָס עס איז מער מתלבש כּאילו. וואָס איז קלאָר, אַזוי געלערנט לעצטע וואָך, ס'איז קלאָר, ס'איז אַ מצווה פון שבת, ס'ווייזט מעשה בראשית, דער נר פון שבת ווייזט אויף די גאַנצע ייחוד, אין זוהר, דער עיקר דרוש פון נר קומט פון דער נר שבת. איז לעכטיג יא עס ווייזט וירא אלהים את האור כי טוב ס'איז ממש די לעכטיגקייט פון די בריאת העולם ויכל דא האט די מדרש זאגט ס'איז די ערשטע חנוכה בריאת העולם און ס'איז אזוי לעכטיג אז עס מאכט לעכטיג אין שטוב עס מאכט שלום ביתו פאר זיין ווייב פאר זיינע קינדער פאר זיך אליינס פאר די סעודה עונג שבת מאכט לעכטיג מה שאין כן נרות חנוכה ס'נישט אזא קלארע זאך מ'קען זאגן ס'איז דא אין דעם א גאנץ ענין פון מלחמה, ס'איז דא אין דעם אסאך קטרוגים, ס'איז דא אין דעם אן ענין פון זיך שלאגן מיט די, אפילו ווען מ'שלאגט זיך, פשט אז ס'איז א קלענערע מדרגה, שבת שלאגט מען זיך נישט, יא. שבת איז שלום, ממש. אבער חנוכה איז פשט אז אמאל איז מען נישט אויף די קלארקייט, ס'איז נישט אזוי געוואלדיג, אזא פשוט'ע געטליכקייט וואס יעדע איינער קען הנאה האבן. טראכט פרסומי ניסא, מ'איז מסביר די חשמונאים און די טמאים ביד טהורים און אזוי ווייטער, ס'איז א קלענערע לעוועל, אדער מ'קען עס רופן א קדושה וואס ס'פיט נישט אינגאנצן אריין אין ווי ער איז, דאס איז בעצם די הגדרה יא, ער דארף זיך ער דארף זיך ער דארף זיך איך זאג מ'דארף זיך פארגלייזן די אויגן ווי מ'זאגט און אריינטראכטן אין דעם, אזא סארט אור האט א גרויסע גרויסע חשש של חיזת החצונים. וואס איז אחיזת החצונים? אחיזת החצונים מיינט אז ער העט עס מוציא זיין לדבר אחר, יא? דאס הייסט ער האט און די די קאך וואס ער האט העט ער זיך קאכן און שרייען אויף יענעם, אדער די קאך וואס ער האט העט ער מיר ווערן א בעל גאווה, איך ווייס און אזוי ווייטער. אינטערעסאנטע זאך אז זייער ווייניג מענטשן ווערן בעלי גאווה פון ארויסנעמען די גארביטש פאר זייער ווייב, הגם ס'איז א מצוה דאורייתא אזוי ווי אסאך אנדערע מצוות. מ'קען עס טון מיט גרויס דביקות און באקומען גרויס יחודים פון דעם, פון פון טאנצן שמחת תורה האלט מען זיך גרויס פאר סאם ריזען, ס'איז א קלענערע מצוה. וואס איז די פשט? די תירוץ איז ווייל טאנצן שמחת תורה איז א קלענערע מצוה, וועגן דעם איז דא מער אחיזת החצונים, די ארט דארט איז ווייניגער קלאר, ס'גייט אראפ אין א נידעריגערע פלאץ, ס'איז ווייניגער מבורר, איז דא אחיזת החצונים, אוודאי איז עס א מצוה, מ'דארף עס טון, עס האט מעלות, ווייל פון די שבת לעכט אסאך מענטשען קומען נישט אן צו געטליכקייט און דא קומט מען יא אן דאס איז די מעלה יא עס איז מער מפורש מען רעדט עס ארויס אזוי איז דרך קדושת לוי עס איז מער מפורש ממילא קומט עס ארויס געט עס געטליכקייט פאר מענטשען וואס זענען נישט עמך אויף די מדריגה פון די קלארקייט אבער מצד שני איז דא א גרויסע אחיזת החצונים דארף מען זיין זייער נזהר פון די אחיזת החצונים און די וועג פון זיין נזהר איז נישט להשתמש זיין יא דאס הייסט מען מאכט א גדר אז מען נעמט עס נישט פאר זיך מען טוט עס נאר לשמה און אזוי ווייטער איז דאס איז די נקודה פון פון שטאכן רעדן וועגן דעם גענעגל איך פארשטיי ווי אזוי עס צו טון פון נר ביתו עדיף משום שלום ביתו יעצט וואס שמא תאמר וואלט מען געקענט מיינען אז ווי באלד אז ס'איז שלום ביתו עדיף וועט ער פארפאסן די גרויסע לימודים די גרויסע דביקות די גרויסע השגות וואס וואלט ער געקענט האבן פון חנוכה אזוי ווי אונז האבן געזאגט שמא תאמר ס'וואלט בעסער געווען אז מ'זאל קענען אין איין מינוט לערנען אלעס וואלט בעסער געווען מ'זאל קענען מאכן שבת אן די גאנצע וואך אינמיטן יא פארוואס דארף עס זיין זיבן זעקס טעג ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות וואלט בעסער געווען מ'זאל סטרעיט מאכן שבת נאר שבת יום שכולו שבת יא ס'דא אזא עולם אזא זמן אין די וועלט אבער פארוואס קען מען נישט גיין פארוואס קען מען נישט טאנצן גלייך צו דארט תירוץ, תירוץ איז ווייל דאס וואלט נישט געווען גוט. פון דעם און אוודאי איז דא הלכות, יא, מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים און אזוי ווייטער, ווען מען קען איז נישט דוחה יא דוחה תלמוד תורה און אזוי וכדומה. אבער ווען ס'איז די די מצב וואס הכנסת אורחים איז גדולה מקבלת פני שכינה, מוז דאך זיין אזא כלל אין אדם שומע לי ומפסיד, מען פארלירט נישט פון דעם גארנישט, פארקערט מען פארדינט נאר פון דעם. וואס פארדינט מען פון דעם? מען פארדינט אז אן השגה וואס ער האט, וואס ס'זעט אויס ס'נעמט מער לענגער, מער צוביסלעך, ס'גייט נישט אזוי, נישט קיין בחור. און ס'איז מער, מער געזעצט, ס'איז מער עכט, אמת. די, די נר ש, די נר חנוכה קען באקומען אזא מעלה פון נר שבת. דאס איז איין זאך, דאס איז איין זאך. נאך א זאך, שטייט אין זוהר אין פרשת. וישב לעצטע וואך די זוהר האט אן אריכות אויף די ענין פון אלישע וואס האט געבעטן ויהי נא פי שניים ברוחך אלי איך וויל מקשר זיין די פי שניים מיט דעם כל ביתה לבוש שנים עס מסביר זיין אין די וועג די זוהר זאגט אז ס'איז שווער צו פארשטיין ס'איז שווער צו פארשטיין וואס מין א מין בקשה דאס זאל זיין דאפלט די רבי וויאזוי גייט וויאזוי איז בכלל מעגליך ווי גייט ער עס באקומען ער זאגט דאך ער בעט עס פון אליהו ער כאילו בעט דאך פי שניים ער האט דאך נישט ער האט דאך נאר איינמאל. און די זוהר פרובירט צו זאגן תוכי'ג תירוצים אזוי ווי מען זעט אין די מדרשים און גמרא אפשר מיינט עס מאכן מער מופתים מען שטעכט מער השגות און אזוי ווייטער סוף קומט די זוהר אן צו דעם אז עס איז א פאקט אסאך מאל אונז לערנען תורה אלטע תורה פריערדיגע תורה תורה פון זיך אליינס צו פון אנדערע און בכח אוודאי אונז זענען נישט אונז זענען נישט משה רבינו אונז זענען נישט זענען נישט רבי שמעון בר יוחאי און אזוי ווייטער, אבער ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז פון זיך מתעמק זיין פון אריין קריכן נאכאמאל אין די אלטע זאכן אין דאס וואס מ'האט שוין געלערנט, קען מען מחדש זיין די תורה, קען מען באקומען אזא השגה וואס די ערשטע מאל איז עס נישט געווען דארט, ס'איז טאקע נישט געווען, די רבי האט עס נישט געהאט. און ווי באקומט דאס דער תלמיד? ער באקומט עס יא פון די רבי, דאס הייסט ער באקומט עס פון דער זעלבער דבר תורה וואס מען לערנט נאכאמאל, מען לערנט די זעלבע פרשה פון לעצטע וואך, אבער יעצט לערנט מען עס פי שניים, פי שניים פון משה רבינו, פי עשרה פון משה רבינו, פי אסאך פון משה רבינו, דאס איז א זייער אינטערעסאנטע, אינטערעסאנטע דינאמיק וואס איז דא אין תורה, בפרט אין פנימיות התורה, אין זאכן וואו מען קריכט אריין מער ברייט, מער איידעלע זאכן, מער ריינע זאכן, נישט סתם נאר אין די ווערטער. און דאס איז אויך א זאך וואס איז כאילו שווער מסביר צו זיין, פון ווי איז געקומען די צווייטע מאל, פון ווי קומט די צווייטע די הרחבה, די פי שניים, די כפל, פון ווי קומט עס, מילא די ערשטע מאל, דער רבי האט געזאגט, פארשטייסט, אבער יעצט גייסטו אין די זעלבע זאך, און דער תלמיד מצד עצמו, מצד זיין לימוד, גייט אריין נאכאמאל אין וואס דער רבי זאגט, און נעמט ארויס פון אים נאך א גאנצע זאך, נאך א גאנצע תורה. משנה תורה, נאך א גאנצע תורה. אבער דאס קומט פון דעם, עס האט נישט נאכגעגעבן, נישט אויפגעגעבן. א מאדנע ווארט די, די נישט נאכגעגעבן, וואס איז עס לכתחילה אזוי? אנדערע ווערטער, און זיי מאכן אויף די מדרש, עשר תעשר. און די מדרש פירט אויס אין דעם מדרש וואס די זוהר שטעלט זיך דא אויף וועגן די צוויי גיהנום'ס איז לערנען לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר עשר תעשר הייסט פארוואס ווייל די אידן וואס האבן נישט מורא פון דעם צווייטן גיהנום, פון די דאפלטע גיהנום, משלג, גיהנום של שלג, וואס איז די צווייטע גיהנום, פארוואס כי כל ביתה לבוש שנים, ווייל איד האט אלעמאל צוויי זאכן, ציצית און תפילין, מילה און פריעה, אזוי ווי דער זוהר זאגט נר חנוכה און מזוזה, אדער אזוי ווי ס'שטייט הענק תעניק, נתון תתן, פתוח תפתח, עשר תעשר. דאס גיבט די אידן דעם שטארקייט, דעם לא תירא. לא תירא, נישט מורא האבן, לא תירא לביתה משלג. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי די אנדערע דרשה זאגט אויף דעם פסוק נתון תתן אפילו מאה פעמים, תתן מ'זאגט א מענטש גיב צדקה, זאגט ער כ'האב שוין געגעבן צדקה, זאגט מען אים נו גיב נאכאמאל, כ'האב שוין געגעבן נאכאמאל, די הונדרעט מאל, כ'האב שוין געגעבן נאכאמאל. די אמת, ווער ווער ס'ווייסט וויאזוי די וועלט ארבעט, נישטא אזא זאך כ'האב שוין געגעבן איינמאל, אויב מ'דארף געבן צדקה אויף א זאך, איז געווענטליך דארף מען א צווייטע מאל אויכעט, נישטא קיין, נישטא אזא זאך וואס ענדיגט זיך אויף איין מאל, די לעבן, לעבן איז לענגער פון איין מאל, און ס'איז נישט מעגליך אז א מענטש זאל אויסגעבן זיין גאנצע צדקה אויף איין מאל און שוין, ער האט שוין יוצא געווען צדקה פאר זיין לעבן, אדער דער ארימאן איז שוין געווארן א גביר, דארף העלפן דער ארימאן זאל ווערן א גביר אבער געווענליך ווערט ער נישט זיכער אויף איינמאל ווי א גביר ס'איז אלעמאל דא א צווייטע מאל און אינטערעסאנט יא שטייט נאר צוויי מאל נתון תתן און מ' זאגט שוין אפילו מאה פעמים שטייט נישט נתון תתן מאה פעמים טייטש איז אז די רגע וואס ס'דא א צווייטע מאל שטייט הונדרעט מאל אנדערע ווערטער מ'דארף נאר די צווייטע מאל מ'דארף נאר האבן די זאך פון פי שניים ברוחך אלי וואס זאגט מ'ווערט נישט פארלוירן מ'ווערט ס'ווערט נישט פארמאכט מ'ווערט נישט אפגעהאקט מ'האט שוין געזאגט איינמאל וואס זאגסטו נאכאמאל ניין מ'זאגט נאך איינמאל

געלערנט נאך א געטון חסד און אזוי ווייטער און און רוב מענטשן זייער אסאך מענטשן אסאך מאל אונז אונז ווילן אלעס סתם טון איין מאל זאל איין מאל קומען משיח און שוין נישטא אזא זאך אפילו משיח דארף קומען צוויי מאל ס'דא צוויי משיח'ס אזוי ווי יעדע איינער ווייסט וואס הייסט נישטא אזא זאך אויף איינמאל. אויף איינמאל איז איז געבויט אויף א דמיון, אויף איינמאל גארנישט אין די וועלט און איך זעה אזויפיל זאכן אזויפיל מענטשן אזויפיל אופנים און מען טוט הייבט אן עס איז געוואלדיג און ווען מ'וואלט טון נאך איינמאל וואלט שוין אלעס געווען, א נאך איינמאל איז גענוג ניין אבער נאך איינמאל אז איין מענטש האט די סארט כח האט די סארט שכל האט די סארט דעת צו וויסן מען דארף עס טון נאך אמאל די זעלבע זאך וואס מען האט געטון דארף מען טון נאך אמאל און די נאך אמאל געבט אים א נייע דעת געבט אים א נייע השגה געבט אים א קלארערע השגה און א בעסערע השגה דאס איז באמת אזוי ווי אונז לערנען לערנען דא אז ס'איז דא די זוהר אין פרשת ויחי די דרוש איז א חלק פון א זייער א לאנגע דרוש עס גייט ארום זייער אסאך זאכן וועגן די צוויי נושאים מען קען עס רופן די נושא פון גיהנום מען קען עס רופן די נושא פון גאולה פרטית פון תיקון פרטי פון א מענטש און די נושא פון משיח די נושא פון תיקון פרטי אדער גאולה כללית תיקון כללי און ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך. מ'הייבט אן למשל מיט די פסוק השם ישמרך מכל רע ישמור את נפשך, ס'איז א דאפלטע לשון, ישמרך מכל רע ישמור את נפשך, ישמרך מכל רע דיין גוף, ישמור את נפשך דיין נשמה, די גיהנום. סאו וואלסט שוין געמיינט אז השם ישמרך מכל רע, ס'איז שוין גוט. עס דארף אלעמאל נאך א זאך. אזוי ווי מיר האבן געלערנט, ס'איז דא גיהנום, גיהנום של אש, און נאכדעם איז דא גיהנום של שלג. און די לשון ס'איז זייער שווערע לשון פון די מדרש און די מדרש זאגט והיכן הם משלימין נפשותיהם יהודה ברבי אומר בשלג און די זוהר ברענגט עס אויך דעם זאך משתלמין נפשי בשלג אזוי ווי שטייט בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון צלמון איז מרמז עפעס אויף א שלימות שלימות הצלם דארט דארט ווערט די שלימות דארט ווערט דארט געענדיגט די גיהנום דאך נאר א משפט רשעים בגיהנום יו"ד בית חודש. מפרשים די אנשי מוסר זאגן אז די גיהנום של אש איז קומט ווען מען קאכט זיך ווען מען ווערט צו אנגעווארעמט פאר שלעכטע זאכן, גיהנום של שלג איז ווען מען איז צו קאלט צו גוטע זאכן, אזא רמז שטייט דאס הייסט ביטול מצוות לא תעשה, ביטול מצוות עשה. איך מיין אז אז באמת איז דא דא א זאך אז די די גיהנום של שלג די די ביטול מצוות עשה איז נישט קיין פשוטע זאך עס הייסט א מענטש האט געטון עפעס ראנג שוין פארברענט עס ווערט פארברענט אין גיהנום נאכדעם איז דא אסאך מענטשן און רוב פראבלעמען פון די וועלט זענען נישט אז מען האט געטון עפעס ראנג עס איז איין זאך גאנץ גרינג זיך אן עצה צו געבן אה איך ווייס נישט אבער אסאך מער פראבלעמען איז אז מען האט נישט געטון עפעס ריכטיג ווי כ'האב לעצטנס געזאגט נישט צו רעדן לשון הרע איז איין זאך, אבער צו יא רעדן לשון טוב איז נאך א גאנצע דאפלט אזא גרויסע ספר. און באמת די גמרא זאגט אויף מצוות עשה אז איינער האט נישט געטון, נישט געליינט קריאת שמע און אזוי ווייטער איז א מעוות לא יוכל לתקון. נישט קיין פשוט'ע זאך צו מתקן זיין אז ער האט נישט געטון עפעס. אסאך פון די נישט טון, אסאך פון די חסרונות אין די וועלט אז מען האט געטון איינמאל, מען האט נישט קיינמאל געטון די צווייטע מאל. מען האט קיינמאל נישט גע'חזר'ט, מען האט קיינמאל נישט די נעקסטע זאך, די נעקסטע, די נעקסטע מארגן איז ער שוין נישט דארט געווען. דאס איז א גוט, א געוויסע, א געוויסע קאלטקייט. און למעשה פון דאס אלעס גייט מען ארויס און און שבת, שבת נעמט ארויס רשעים פון גיהנום. שטייט ויעלני מבור שאון מטיט היוון. יוון איז אוודאי מרמז אויף אויף יוון, אפשר האב איך שוין דאס געזאגט. די מדרש טייטשט היוון און מען זאגט היי, וויי, וויי, ה, ו, וויי. גאנצע דיון אין די מפרשים צו איינס איז גוט און איינס איז שלעכט אדער ביידע זענען עפעס וויי. נישט קיין פשוטע זאך, מ'קען זאגן וויי, ס'איז נישט ווייל איך סור אין קעיס, איך האב נישט עפעס אויפגעטון, מ'קען זאגן ס'איז גאנץ גוט, איך האב נישט געטון עפעס, בפועל איך האב דאך נישט געטון וואס איך האב געדארפט טון, איך בין גאנץ העפי, ס'איז אויך דא א געוויסע גיהנום, א גיהנום נעלם. און ס'דא כפילת המצוות, לבוש שנים, לבוש שניים. מזוזה און נר חנוכה, וואס ס'דא געוויסע סארט מצוות און די צירוף פון געוויסע צוויי מצוות וואס קומען אין געוויסע סעטס, סאו טו ספיעק. וואס זיי ווייזן אונז אין א געוויסע זין די צוויי זאכן, ס'ווייזט אונז דאס וואס מ'האט געדארפט טון, און וואס מ'האט נישט געטון ריכטיג, און ס'ווייזט אונז וואס מ'האט געדארפט טון און וואס מ'טוט, וויאזוי מ'זאל עס טון. דאס אלץ האט א סוד, דאס אלץ האט א סוד וואס מזוזה בימין, אז כל פינה שאתה פונה אינו פונה אלא לימין, געווענליך ווילן אונז נאר האבן ימין, אבער ס'נישטא באמת אזא זאך, דארף מען אויכעט שמאל, און דאס איז די גאנצע זאך פון פון דעם משיח וואס ער קען כבס ביין לבושו, נישט יעצט אריין גיין אין די זאך, כ'בין שוין צו מיד, על כל פנים מ'פארשטייט די עיקר נקודה, און א פרייליכן שבת.